טייערע חברים, גייען מיר פיינעלי ממשיך זיין דא אין די מדרש אין די זוהר, וואס אונז זענען עוסק דא אין די פסוק, והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה. ס'איז א פסוק וואס איז זייער שטארק מגלה, לערנען אלעמאל אז ס'איז דא אמאל איין פלאץ איז עס נסתר, איין פלאץ איז עס נגלה, די גאנצע תורה גייט דאך אזוי, איין פלאץ וואס איז סתום, פארמאכט, מ'קען נישט זעהן וואס גייט פאר, מ'קען נישט זעהן וואס די מעשה איז, אין א צווייטע פלאץ ווערט עס אפן, און אונז האבן דאך געלערנט פון די צושטעל, אדם ובהמה תושיע ה', דין אדם ודין בהמה איז כאחד, האט די מדרש אונז צוגעשטעלט א גילוי פון די דין בהמה בעצם צו די דין אדם, ווייל אז מ'לערנט איז פשוט אז מ'לערנט אדם אשה כי תזריע וילדה זכר וביום השמיני ימול בשר ערלתו. אדער מען לערנט וביום השמיני המול לכם כל זכר, לערנט מען דאך נישט וואס איז די מעשה דא, איז די עיקר מעשה וואס מען לערנט למשל אין פרשת תזריע איז אז די מאמע איז טמא זיבן טעג טומאת לידה, כימי נדת דותה תטמא, און וביום השמיני ימול, דאס איז וואס מען לערנט דארט, עס שטייט נישט וואס איז די ענין פון די מילה, וואס וואס איז די מער ציור פנימי פון דעם, וואס איז די מעשה וואס מען פארציילט דא. נאך א זאך זיכער ביי די מצוה פון אברהם אבינו ס'שטייט באופן כללי דארט ווען מ'קוקט ביי די מעשה פון ברית מילה איז אוודאי די מעשה פון בריתו של אברהם אבינו וואס דארט שטייט ווי די אייבערשטער האט כורת ברית געווען מיט אברהם אבינו על ידי ברית מילה בריתי בבשרכם בברית עולם דאס איז אוודאי איין מעשה פון ברית מילה אבער אין די שמונת ימים די זיבן און אכטע טעג וואס מ'מאכט ברית מילה שטייט נישט דארט די טעם ס'שטייט סך הכל ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר וואס דען, דאס הייסט אברהם אבינו האט זיך געמל'עט ווען ער איז געווען הונדרעט, און פון ווייט און ווייט, פון יצחק און ווייטער מל'ט מען ביי די אכט טעג, וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלהים, מער פון דעם זעט מען נישט. באנו, קומען אונז אן צו די מעשה פון א בהמה, שור או כשב או עז כי יולד, האבן אונז א שיינע מעשה, א מעשה וואס גיבט אונז ארויס קלארער די ציור פנימי פון וואס גייט דא פאר, שטייט והיה שבעת ימים תחת אימו,

אין פרשת תזריע לערנען אונז אז די מאמע די ערשטע זיבן טעג האבן צוטון מיט די מאמע, יא, זי איז טמא אזוי ווי א טומאת לידה זיבן טעג, דאס איז די מאמע, און כאילו דער זון, איי וואס האט עס מיט די קינד, זעט אויס דער זון, דער רש"י און די מפרשים זאגן דארט א טעם, אז שלא שלא יהי' כל העולם כולו שמחים ואביו ואמו עצבים, על כל פנים דער קינד, דער יונגל, דער בן זכר וואס איז נולד געווארן. פאר די ערשטע זיבן טעג איז ער נאך סטאק ביי די מאמע, און נישט נאר סטאק ביי די מאמע, נאר סטאק בטומאת אמו, יא, די מאמע איז דאך טמא, טומאת לידה, וואס די טייטש פון טומאת לידה, קען אריין גיין אין אסאך מדריגות אין דעם, אבער איך שלא יהי', הכי פשוט, ס'הייסט, לידה איז אוודאי די די גרעסטע זאך וואס קען זיין, ס'איז געבוירן געווארן נאך א מענטש, נאך א גוף, א נשמה, כ'מיין, דאס איז דאך די וועלט, ווייטער און פריער ווי, די ברית וואס די אייבערשטער האט מיט. יומען קיינד, מיט מענטשהייט, איז אז מען האט קינדער, דאס איז דאך די גאנצע זאך, און מכל מקום איז דא אין דעם א צער, ס'איז דא אין דעם טומאה, וואס פונקטליך ס'מיינט נאר טומאה, אבער ס'איז דא אין יעדע לידה, איז זייער א שמוציגע זאך, לידה זייער א פרייליכע זאך, און אויך זייער א שמוציגע זאך, פארשידענע דמים, פארשידענע כאב, פארשידענע ווייטאג וואס קומט ארויס פון דעם. און דאס האט א דין פון טומאת נדה, ס'איז טאקע לאו דווקא ס'איז א מחלוקת אין די גמרא צו עס איז די זעלבע זאך ווי א נדה אדער עס איז א אנדערע זאך אבער עס האט לפחות א דין פון טומאת נדה דאס הייסט דאס איז א נישט קיין גוטע מצב און ס'איז ס'איז נלווה ס'איז אזוי ווי א טפל ס'איז אזוי ווי א מ'קען עס רופן די ערלה ממש אזוי ווי די ערלה אזוי ווי א קינד ווערט געבוירן. געוואלדיג גוטע זאך, א אדם א אדם איז איז די גאנצע זאך, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, מכל מקום, ער ווערט געבוירען מיט א ערלה, מען דארף טאקע פארשטיין פארוואס, אבער אזוי גייט עס, און וואס מיינט עס מיר וועלן אנקומען, אבער און און נאכדעם אז מ'שניידט אפ די ערלה דעמאלטס ווערט ער נתגלה, אזוי ווי מען זאגט נתגלה העטרה, ער ווערט דען נתגלה אלץ א מענטש, דאס איז די ווארט פון שניידן אפ די ערלה אזוי ווי די מדרש און אלע האבן זיך געמוטשעט דארט, יא וואס הייסט א מענטש איז א שלם, יא די יוונישע קוק האט דאך געקוקט, מען דארף דאך פארשטיין. בקיצור גדול מ'זאגט נאך ס' ווערט געברענגט אין די אין די אין די מדרש אז טורנוסרופוס האט געפרעגט רבי עקיבא אונז ווייסן ס'איז באלד ס'איז באלד חנוכה טראכט מען פון די די יוונים אונז ווייסן אז די יוונישע תפיסה האט זיך זייער שטארק מתנגד געווען צו די מצוה פון ברית מילה האבן נישט גוזר געווען על המילה אבער ס'קומט פון א געדאנק אז זיי האבן טאקע גע'אסר'ט סתם רשעות כ'רעד נישט שוין פון די לעוועל פון סתם רשעות אבער ס'דא א געדאנק דא און די געדאנק איז אז די טבע עס הייסט מעשי השם מ'זאגט טבע אלעמאל מ'האט דאך אויך געגלייבט אין א גאט מעשי השם די מציאות מעשי השם פון די וועלט דארף זיין מושלם איז דאך תכלית השלימות וואס איז שייך א מענטש זאל קומען אפשניידן א שטיקל פון זיין גוף די גוף האדם איז דאך די גרעסטע ציור פון שלימות, די גרעסטע סארט שלימות וואס איז דא, לפחות אין עולם הזה, אפשר אין הימל איז דא שטערנס און אנדערע זאכן, און ווי אזוי וואס זאגן די אידן אז מען גייט רואינען די שלימות, דאס איז די קשיא וואס מען האט געפרעגט רבי עקיבא'ן, ער האט געברענגט ראיות, דאס הייסט עס איז דא א טעאלאגישע נקודה אין דעם, און די תירוץ איז, לפחות איין תירוץ איז, אז אין הכי נמי, אין הכי נמי דער מענטש איז שלימות, דער מענטש איז איז א חלק, די מענטש איז א איז א גילוי פון שלימות הבריאה. מכל מקום, אין יעדע שלימות, אזוי ווי מ'זעט ביי א לידה, מ'קען דאך זען, ער ברענגט דאך ראיות רבי עקיבא פון פון קאכן עסן און אזוי ווייטער, מ'זעט אז יעדע זאך ווען ס'ווערט געבוירן און אפילו דווקא במקום וואו ס'קומט ארויס די גרעסטע שלימות, דארף מען צואווארטן. מ'קען נישט גלייך טאנצן צו דעם, מ'קען עס זאגן אזוי. די וועג, שלימות איז דא. אמת, די וועלט איז שלימות, אבער דאס מיינט נישט אז באופן הכי ברור והכי נגלה, דאס מיינט נישט אז די גרעסטע אימידיעט זאך וואס מען זעט אז דאס איז די שלימות, אמאל דארף מען צואווארטן, אמאל דארף מען, מען דארף דורכברעכן א געוויסע ערלה, מען דארף דורכברעכן א געוויסע מחיצה, אפשניידן, דאס איז טאקע מגלה, ס'הייסט אדער מ'לייגט, מען לייגט נישט צו גארנישט, אונז לייגן גארנישט צו צום מעשה השם, וואס ס'איז איז עס, אבער מען נעמט אראפ, מען נעמט אראפ, איי פון ווי קומט די חלק וואס דו נעמסט אראפ, דאך אויך געבוירן מיט דעם, יא. ווען מען ווערט געבוירן קומט צוגעטשעפעט א כיסוי, אסאך מאל אסאך זאכן אין די וועלט זענען מכוסה, און מען דארף מגלה זיין, מען דארף אפשניידן די תוספות, די צופיל פון די ערלה און עס מאכן, על כל פנים גיין אונז צוריק צו די זעלבע זאך, אז עס איז כאילו ממש די ערלה, די זעלבע זאך איז אין די צייט, אין די שבעת ימים וואס תחת אמו איז תחת אמו וואס לפחות איין מובן פון דעם איז עס אין די שמוץ פון אמו, יא עס איז נאך שמוציג מען דארף אים אויסווארפן, מען דארף אנקומען עס זאל זיין א מענטש, כאילו. כאילו אין א געוויסע זין, א בהמה, און אפשר די פשטנים זאגן אזא סארט זאך, א בהמה, ווי לאנג איז זיבן טעג, שטייט אויך אין די מדרש איז זוהמא דאמו, עס שטייט אין די זוהר דא, ער איז טאקע געבוירן, אבער פאר די ערשטע פאר טעג איז ער מוטשעט זיך, ביז ביז נעמט אפאר טעג, ס'איז די מינימום פון זיבן טעג, ער זאל הייסן געבוירן געווארן, לגבי נפל איז דא אנדערע הלכות דרייסיג טעג, אבער לגבי א געוויסע לעוועל פון זאל זיין געבוירן נעמט זיבן טעג. און דאס האבן אונז געלערנט פון די בהמה בא בהמה ולימד על אדם. שטייט נישט ביי אדם דאס אבער אונז פארשטייען אז אויב איז ביי בהמה אזוי איז דאך מענטש אויך אזוי. און וואס נאך פארשטייען אונז וואס עס שטייט ביי בהמה שטייט נישט ביי אדם. אונז פארשטייען אז די ברית מילה די וביום השמיני ימול בשר ערלתו וואס איז דאך נישט סתם א קליינע זאך. יא דא הייבט זיך אן די גאנצע. ביאגראפיע פון א מענטש, די גאנצע אידישקייט, די ערשטע ערשטע מצוה וואס א א יונגל א אידישע יונגל טוט, די וואס מען טוט מיט א אידישע יונגל איז מ'איז מל'עט אים, ווי מ'זאגט ביי די ברית מילה, כשם שנכנס לברית, כן יכנס לתורה לחופה למעשים טובים, דא הייבט זיך עס אן, יא? אין אנדערע ווערטער ס'הייבט זיך נישט אן ביי די לידה, דעמאלטס איז נאך געווען, ס'דא שבעת ימים וואס איז נאך תחת אמו, וואס איז נאך כאילו ערל, דעמאלטס איז נאך נישט. ס'קען נישט, מ'קען נאכנישט אנקומען צו דעם, מ'קען נאכנישט, נישט אויף דעם, נישט, ס'דא עפעס א שמחה אין דעם אויכעט, אבער נישט, נישט דא הייבט זיך אן די אידישע לעוול, די לעוול פון דעת, לעוול פון מוחין, יא, צו זיין א מענטש איז דאך נישט קיין זידל ווארט, דא, דא איז יא דא א חילוק פון אדם און בהמה ווען מ'וועט אנקומען, מ'דארף דאך זיין א מענטש. די ערשטע זאך אז די ברית מילה איז טאקע נאך א בעיבי, אבער עפעס, מ'האט אים שוין גע'מל'עט, ער איז שוין א שטיקל מענטש, און פון דעם הייבט זיך אן די גאנצע תהליך, די גאנצע סדר, ביז ער גייט תורה לחופה, למעשים טובים, און אזוי ווייטער. איז האבן אונז געלערנט פון די פסוק פון ומיום השמיני והלאה ירצה אז די ברית מילה איז א סארט ירצה, מ'קען עס רופן א סארט קרבן, אבער ווען איך וועל זאגן די ווארט קרבן גלייך טראכטן מענטשן געוויסע שלעכטע קאנאטעישאנס מיט די ווארט קרבן, קרבן מיינט נישט אז מ'הארגעט זיך, קרבן מיינט נישט. מיינט נישט אז מען רצח'ט זיך פאר גאט, דאס איז רשעות, דאס איז סתם. ס'איז דא אפשר אזא מובן אויך, אבער בעיקר מיינט עס נישט דאס. אזוי ווי ס'שטייט ירצה, קרבן מיינט ירצה, יא, עולה לרצון. קרבן איז מלשון, נישט מלשון הקרבה, ווי מ'זאגט אויף סעקריפייס אויף ענגליש, מ'איז זיך מקריב, ס'איז מלשון התקרבות, מלשון קירבה, דאס איז די אמת'דיגע טייטש, נישט קיין, און מ'זעט עס פון די בהמה. אז דא דאס איז נישט סתם א מעשה, דאס איז א מעשה פון ירצה זיך נרצה ווערן פאר גאט, דאס איז דאך די פנימיות פון, וואס איז דען די פנימיות איז פון פון אלע מצוות, וואס איז דען די פנימיות איז פון אלע מועדים, פון אלע זאכן וואס אונז טוען, ס'זאל אנקומען צו די ירצה, ירצה, ירצה, דאס איז די, קענען זאגן ירצה איז די, יא, רצון איז כתר עליון, יא, רצון איז די העכסטע מדריגה, ירצה צו באוויליגט ווערן, צו באוויליגט ווערן פאר גאט, א קרבן איז איין וועג פון דאס זאגן, דאס איז דאך די מטרה פון אלעס. אויב האסטו דאס נישט געוואוסט האסטו געמיינט אז ברית מילה איז סתם עפעס א איך ווייס קא משמע לן די פרשה פון די בהמה אז וביום השמיני והלאה ירצה און נאך מער קא משמע לן אזוי ווי אונז האבן געזאגט די ירצה אויב מען וויל ווייסט שוין אז מען זוכט די ירצה יעצט גייען אונז צוריק צו די אדם און זאגן פונקט אזוי ווי א בהמה איז טאקע א בהמה אבער אפילו א בהמה האט עפעס א זיבן טעג איז ער שמוציג זיבן טעג איז ער קוים נאך שמוציג נאך בלוטיג נאך נאך מאמע, נאך סטאק ביי די מאמע, מען דארף ארויסגיין פון די תחת אמו, יא, תחת אמו איז על כן יעזב איש את אביו ואת אמו, מען דארף ארויסגיין, די ערשטע לעוועל פון ארויסגיין איז זיין זיבן טעג, אכט טעג אלט, שוין כאילו ארויסגעקומען פון די מאמע'ס בויך, ס'איז אין אביסל נאך איין סענס, איז פון דעם לערנען אונז צוריק צו די מענטש, אז צו זיין געבוירן איז נישט גענוג, און דא, נאכדעם וואס אונז האבן דאס געלערנט פון די. פון די בהמה אויף די אדם, דארפן אונז ארויסברענגען א ריזיגע חילוק פון א מענטש און א בהמה, און שפעטער וועט מען דארפן צוריק גיין און טראכטן אויב אזוי ווי אזוי קען זיין, און לכאורה איז עס יא אין א געוויסע זין אדם ובהמה שווין און ווי אזוי שטימט עס די צוויי זאכן, אבער לאמיר קודם מסביר זיין די נקודה באדם, אפשר אויב מען וועט קענען פארשטיין אין די איידעלע וועג ווי אזוי דאס קומט יא ארויס פון די בהמה, אבער לאמיר קודם. לאמיר קודם פארשטיין דאס, זייער א וויכטיגע זאך און די זוהר ברענגט עס דא, תא חזי, קום און הער אזא זאך, ס'דא א ריזיגע חילוק פון א בהמה און א אדם, א בהמה, דרש'נט די גמרא טאקע פון די פסוק, שור או כשב או עז, שטייט נישט עגל, ס'הייסט ס'דא יא ווערטער וואס לכאורה גייען נאר אויף א קליינע און אזוי ווייטער, אבער ס'דא אויכעט מעגליך, ס'שטייט דאך בפירוש והיה שבעת ימים רעדט ממש פון שור בן יומו, פון שור בן יום אחד עז בן יום אחד, הייסט טאקע ס'דא אנדערע ווערטער אויכעט פאר דעם, פאר אלע זאכן איז דא יא, אויב מ'וויל דווקא זאגן א קליינע איז דא ווערטער, אבער דער גרויסער נאמען שור, גרויסער נאמען כשב, עז, יא. מ'קען זאגן עגל, טלה, שעיר, וואס זענען אלס וואסן אויף קלענערע אפשר, אבער. למעשה, דא שטייט דאך קלאר אז ס'איז חל אויך אויף א קליינע, זאגט די גמרא, שור בן יומו קרוי שור, ס'איז א נפקא מינה צו פארשידענע לימודים און פארשידענע זאכן וואס מען ווייסט, שור בן יומו קרוי שור, שה בן יומו קרוי שה, עז בן יומו קרוי עז. א בהמה, פון די ערשטע טאג וואס ער איז געבוירן, איז ער א בהמה. וואס איז דא אין זיין א בהמה? נישטא קיין סאך אין זיין א בהמה. א בהמה איז א בהמה. אין אנדערע ווערטער, בהמה מיינט, ווען מען וויל דאס מפשט זיין אביסל, מען וועט זען אז דער אמת'דיגע בהמה איז נישט אזוי, בהמות זענען נישט אזעלכע בהמות אויך נישט, אבער די מושג בהמה, ווען מען זאגט אדם בהמה מיינט דאך צום סוף מיינט מען דאך אז ס'דא א מושג מענטש, ס'דא א מושג בהמה, און א בהמה אפשר האט אביסל מענטשליכקייט אין זיך, א מענטש האט אביסל בהמה'שקייט אין זיך, איז דארף מען עומד זיין וואס דער מושג בהמה לערנט און וואס דער מושג אדם לערנט, זיי ביידע האבן א מעלה אין זיך, ס'נישט קיין סתם א זאך, ס'דא בני אדם ערומים בדעת משימים עצמם כבהמה, אזוי האט מען געזאגט, ס'דא עפעס א מעלה אין בהמה'שקייט אויך, א בהמה איז אויך עפעס, נישט קיין. מ'קען נישט מזלזל זיין אין בהמות. איז וואס זעען אונז? זאגט דער זוהר, א מענטש, אין הכי נמי מענטש קען אויך הייסן אפשר אדם משעה שנולד, כ'בין נישט זיכער וויאזוי דער דיוק, ס'איז נאר א רמז. א מענטש ווען ער איז געבוירן איז ער א בעיבי. ווערט אביסל גרעסער ווערט ער, די מפרשים ברענגען ס'איז דא איש, נער, כ'ווייס זקן, ס'איז דא פארשידענע תארים פאר א מענטש, לפי ווי אלט ער איז, פארשטייט זיך נישט לפי ווי אלט, לפי וואס איז א זקן, זה שקנה חכמה, לפי ווי בר דעת ער איז. וואס דאס מיינט איז אז די נקודה וואס אונז רופן אדם, אין אנדערע ווערטער, נשמה פון א מענטש, מענטש הייסט דאך, א אנדערע וועג פון זאגן וואס איז מה שבין אדם לבהמה איז צו זאגן נשמה, און אונז רעדן אסאך מאל וועגן נשמה, מען דארף דא, דא ליגט א זייער א טיפע סוגיא וואס איך וועל נישט קענען היינט אין די שיעור מקיף זיין כראוי, מען דארף אסאך מעיין זיין אין דעם, אבער איך וועל זאגן וואס וואס ס'קומט אויס לענין זה, וואס ס'קומט אויס לגבי. וויאזוי די זוהר נוצט עס דא. נשמה איז א אנדערע ווארט פאר מה שהחילוק בין אדם לבהמה. אין אנדערע ווערטער אוודאי איז דא אזא זאך וואס הייסט נפש הבהמית. ס'איז דא זאכן וואס איז נישט בין אדם לבהמה. ס'איז דא א לעוול פון מענטש וואס איז א בהמה. עטליסט אין א געוויסע זין. מאכן צו קאמפליצירט. אין א געוויסע זין איז א מענטש א בהמה. וואס מיינט א בהמה? אזא סארט באשעפעניש, אזא סארט זאך וואס עסט און גייט, און מ'מוז מעכל זיין עסן און ער וואקסט, דאס איז דא אפילו בחינת צומח, אבער די בחינת בהמה איז דאס, און א מענטש און א בהמה זענען די זעלבע זאך, ממש די זעלבע, די גמרא זאגט יא אז ס'איז דא א מגיפה מיט חזירים דארף מען מענטשן חושש זיין, פארוואס? ווייל בני מעיים דומים לבני אדם, א בהמה און א מענטש האבן די זעלבע וויירוסן, די זעלבע מחלות, די זעלבע געזונט, אלעס קען זיין די זעלבע, ס'איז דא חילוקים אויך, אבער די איידיע איז אז די איידיע איז די זעלבע, א בהמה און א מענטש און די מצד וואס אונז רופן מצד זייער גוף אבער נישט אינגאנצן מדויק אבער מצד די בהמה'שקייט דערפון מצד די בהמה איז נישט דא א שלעכטע ווארט מענטשן מיינען נפש הבהמה איז א שלעכטע ווארט עפעס אזא די בהמה די די בהמה די מיינט א מענטש וואס איז א בהמה א בהמה איז נישט קיין בהמה די א בהמה איז פשוט א בהמה איז גוט איז פערפעקט מושלם'דיגע בהמה מושלם'דיגע בהמה איז די גוף וואס ארבעט און אויף דעם מאכט מען ברכות כ'מיין א מענטש דאס ווייזט שוין אביסל מענטשליכקייט שבבהמה אבער אויף דעם ס'איז גאנץ גוט צו זיין א בהמה, ס'איז גאנץ גוט, וואס מ'רופט אנימאל, יא, די אנימאל סאול, אדער דאס איז דאך די לשון, נפש הבהמית. אזוי געזאגט, א מענטש איז אויך די סארט בהמה, דאס אין דאס איז א מענטש און א בהמה שווים. און, יעצט, יעצט, וועט מען צוריק צוקומען טיפער אין די ווארט פון דעם, איין סעקונד דארף איך ענדיגן, מה שאין כן די חלקים וואס א בהמה האט נישט, באופן כללי מיינט עס די דעת, די שכל פון די מענטש, און פארשטייט אוודאי אז שכל איז נישט אפשר גענוג א מדויק'דיגע ווארט, ס'דא אויך א געוויסע סארט שכל וואס בהמות האבן אויכעט, מ'דארף אריינגיין פונקטליך בדיוק גדול דאס צו פארשטיין, אבער אז די, מ'קען עס רופן, מען זאגט היינט קאנטשעסנעס אסאך מאל, איך ווייס נישט אויב בהמות האבן נישט קיין קאנטשעסנעס, עפעס ס'איז נישט קיין גוטע ווארט, אבער דעת, שכל. קענען בויך איך קען זאגן איך קען זאגן בחירה מ'דארף זייער שטארק מדייק זיין פונקטליך וואס מ'מיינט אבער מה שלא יהיה מה שלא יהיה כ'וועל זאגן איין הגדרה היינט מה שלא יהיה די זאך וואס איז מבחין בין אדם לבהמה דאס איז וואס אונז רופן דען נישט נפש נפש אנושית יא נפש רופן עס השכלית קענסט עס רופן נפש אלוקית אבער דאס איז שוין מען וועט אנקומען צו דעם אפשר, אבער על כל פנים, דא הייבט זיך אן די נידון, די נידון הייבט זיך אן ווען ס'איז דא עפעס א זאך, עפעס א חלק, עפעס א לעוול פון חיות, יא, עפעס א סארט חיות, עפעס א סארט חיים, עפעס א סארט וועג פון לעבן אויכעט, וואס איז נישט דא, נישט שייך פאר א בהמה, און אגעין, די בהמה איז נישט עכט אונזער עסק, נישט שייך פאר די בהמה'שקייט שבמענטש, די חלק הבהמי, די בהמי מיין איך נישט דא, מיין איך ממש טעכניש סייענטיפיק, דאס וואס א מענטש איז א באדי און ער ארבעט און ס'גייט און ס'טוט און אזוי ווייטער און ס'וויל. און די חלק אין אדם וואס איז עפעס וואס איז נישט דאס עפעס מער פון דעם הדא הוא הדא הוא דכתיב א מענטש האט א נשמה ס'איז פשוט בתכלית הפשטות מ'דארף איך וויל אלעמאל מאכן זאכן ווי מער פשוט צו קענען און נישט נישט ווייניגער אבער דאס איז פשוט בתכלית הפשטות שטייט זיך מ'קען עס מכחיש זיין אבער קיינער כמעט קיינער נישט מכחיש אז עפעס איז דא וואס א מענטש האט וואס א בהמה האט נישט מ'קען מעיין זיין צו ס'איז ממש א מדריגה אויף דעם וועט מען זיך דינגען מיט די פילאסאפן און אזוי ווייטער וואס אבער דאס איז וואט עווער דעט איז דאס איז וואס אונז דא הייבט זיך אן די סוגיא וואס הייסט די נשמה פון א מענטש יעצט וואס איז איין גרויסע הגדרה פון די חילוק מ'קען עס רופן כמעט די עיקר חילוק כ'ווייס נישט אויב דאס איז וואס איז מגדיר אבער ס'איז איין גרויסע הגדרה וואס די זוהר

בהמות וואקסן אויכעט. נישט ממש פון די רגע וואס ער איז געבוירן איז ער איז ער א מעטשור בהמה, בהמות האבן אויכעט, עס קען זיין א בעיבי בהמה, עס קען זיין א אינגל בהמה, אקעי, אין הכי נמי. דארף מען טראכטן, אבער דא רעדט מען מער פון די לעוועל חיות, דאס איז דאך די חילוק. עס איז טאקע דא די חילוקים, אפשר וועט מען זען אז אויכעט נוגע. אבער א בהמה ווערט נישט א בהמה, לאמיר עס קענען זאגן אזוי, וואס וואס וואט איט מינס טו בי א בהמה, בהמות האבן נישט קיין איידענטיטי קרייזיסעס קיינמאל נישט, דאס איז דאך די עיקר ווארט פון זיין א בהמה, א בהמה איז א סארט מענטש, צו זיין א, נישט קיין מענטש, א מענטש איז א בהמה, צו זיין א בהמה מיינט צו זיין געבוירן א בהמה, לא פחות ולא יותר, אוודאי איז דא אין דעם אויך א געוויסע התעלות, איך זאג נישט אז ס'מיינט אז א בהמה פון א בעיבי, אוודאי איז עס אמת, עס איז אוודאי אמת, די חילוק פון אן אדם און א בהמה אין דעם איז אויך ריזיג גרויס, יעדער קען גיין אויף יוטוב און זען די ווידיאוס ס'ווערט געבוירן א עלעפענט יא איך ווייס עפעס א אנדערע חיה, נאך ממש אפאר מינוט שטעלט ער זיך אויף און ער וואקט שוין נעבן די מאמע שוין, אוודאי איז נאכאלץ נישט קיין מאמע, נאכאלץ א בעיבי אבער א מענטש איז ממש עס נעמט דריי צוויי יאר ביז א מענטש זאל אנקומען די לעוול וואס א א פערד אדער א נארמאלע בהמה קומט אן ביי די חולה א מינוט א שעה נאכן נאכן געבוירן געווען, עס איז דא אין דעם אין בגשמיות אויך א ריזיגע חילוק און מען ווייסט עס בגשמיות. מ'רעדט וועגן דעם אז א מענטש האט אסאך מער אסאך מער צו וואקסן ווי א בהמה, יא, אבער אבער מיר רעדן נישט אזוי שטארק וועגן דעם יעצט, מיר רעדן ווילן רעדן מער באופן מופשט מער באופן רוחני מיר קענען עס זאגן מער לגבי עבודה יא, צו זיין א בהמה מיינט צו זיין אזא סארט זאך וואס וואס ער איז דאס איז וואס ער איז, אזוי איז אויך א בהמה, בהמה איז בהמה'קייט. די קללה וואס מען שרייט אויף איינער דו בהמה דו, וואס מען מיינט צו זאגן לויט די זוהר'ס איז, דו ביסט אזא סארט נברא וואס האסט זיך נישט געטוישט פון די טאג וואס ביסט געבוירן געווארן, ביסט געבליבן וואס דו ביסט געווען, ניין דאס שטערט דיך נישט אפילו, דאס איז גאנץ גוט, און פאר א בהמה שטערט עס טאקע נישט, פרעגסט פאר א בהמה, שואל אן א בהמה, כאילו מ'וואלט געקענט פרעגן פאר א בהמה, וואס ביסטו? ווער ביסטו? ער זאגט איך בין איך בין פערד, וואס הייסט איך האב אפילו א, קען איך אפילו רופן א נאמען, איך בין פערד כך וכך, נאר פערד בין איך פערד, ווען ווער האט דיך געמאכט א פערד? וויאזוי ביסטו געווארן א פערד? איך זכיתי למדריגת פערד, איך בין געבוירן א פערד, וואס הייסט? מיין מאמע איז געווען א פערד, מיין זיידע איז געווען א פערד, א פערד בלייבט פערד, איך בין א פערד, שור בן יומו, א פערד בן יומו איז א פערד, א שור בן יומו, א אקס בין איך א אקס. מען פרעגט פאר א מענטש וואס ביסטו? ווער ביסטו? אויב ער איז א מענטש וואס איז נישט קיין בהמה, גייט ער נישט זאגן, ס'איז דא לעוועלס פון בהמה שבאדם, אבער אויב ער איז נישט קיין בהמה גייט ער נישט קענען זאגן, איך בין א מענטש ווייל איך בין א מענטש, נישט גוי, מען דארף דאך זיין א מענטש, ווען מען זאגט די שפראך איז דאך אפילו אזוי, מען דארף דאך ווערן א מענטש, יא, א מענטש ווערט נישט געבוירן א מענטש, א מענטש ווערט געבוירן אזוי ווי ס'שטייט עיר פרא אדם יוולד, א מענטש ווערט געבוירן א ווילדע חיה, דאס איז די בחינת חיה שבאדם, בחינת בהמה שבאדם, א מענטש דארף מען ווערן. פרעגסט מיך וואס ביסטו? איינער זאגט איך בין א איד, אפילו א איד, מ'דארף דא שטארק מדייק זיין, וועל איך אפשר אנקומען, אבער אפילו ער זאגט איך בין א איד, מ'קען זאגן פשוט'ער, ער זאגט איך בין א תלמיד חכם, אה, וואס הייסט, ס'איז דא אזא סארט מענטש וואס הייסט א איד, וואס מיינט א איד? אוודאי איד, ס'דא א לעוול בהמה שבאיד, איך רעד אבער נישט פון די בהמה שבאיד, א איד מיינט איינער וואס לפחות מען קען זאגן נכנס לברית, מינימום איד, מינימום איד איז איינער וואס האט געהאט א ברית מילה יא, דאס הייסט ער איז פארט פון ברית מילה מיינט נישט נאר די שניידן די ערלה, איך בין פארט פון די געזעלשאפט, איך בין נכנס לברית, לבריתו של אברהם אבינו, לברית עם השם וואס די אידישע קהילה, די אידישע פאלק, די אידישע משפחה, וויאזוי ווילסטו עס רופן, די אידישע רעליגיע, זי האט אזא ברית, איך בין פון די מענטשן, וויאזוי האב איך עס באקומען, עפעס האב איך געטון, מען האט מיך אפגעשניטן, איך בין געווען אכט טעג אלט, נישט קיין חילוק, די מינימום טון, אפילו די מינימום טון, אבער איך בין נישט געבוירן אזוי. מען ווערט נישט געבוירן א איד, אן אנדער ווארט א מענטש, איך וויל זאגן מער ריכטיג, א מענטש, דער ווארט מענטש, דער ווארט נשמה איז וואס מען ווערט נישט געבוירן, דאס איז א זאך וואס מען דארף ווערן, מען ווערט נישט געבוירן א מענטש, מען מאכט זיך א מענטש. און אין די הגדרה איז נישטא קיין שום חילוק, דאס איז, אין געוויסע זין די שורש'דיגע הגדרה פון וואס מיינט זיין א נשמה, מען זאגט ס'איז דא מענטשן, מען זאגט איינער ער האט א נשמה, ער האט א אידישע נשמה, ער האט א געטליכע נשמה, ער האט נישט, איך ווייס, ער איז בחינת בהמה. נמשל כבהמות נדמו אדם, ס'שטייט א פסוק, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כבהמות נדמו, דער רמב"ם און אלע ברענגען די פסוק, איינער וואס פארשטייט נישט, א מענטש וואס איז נישט קיין מענטש, איז ער אזוי ווי א בהמה, למשל, אוודאי איז ער נישט ממש א בהמה, מ'קען רעדן צו ער איז ערגער פון א בהמה אדער בעסער פון א בהמה, ער האט פאטענשאל, איך גיי נישט אריין פונקטליך וואס געשעט מיט די דין פון דעם מענטש וואס איז נישט געווארן קיין מענטש, אבער ער איז, קיין מענטש איז ער נישט. מענטש איז אזא סארט זאך וואס מ'דארף ווערן. און די תביעה, דאס איז אויך א תביעה, פון דא ווערט געבוירן. פון דא ווערט געבוירן די גאנצע זאך וואס הייסט עבודה. פארוואס איז דא בכלל אזא זאך? מען דארף זיך פרעגן די שאלה. איך רעד אפשר פיליסאפיש, מען דארף עס באלד אפשר מען קען רעדן מער מיסטיש און די זוהר'ס נוסח, אבער איך האף אז ס'זאל זיין מובן מאליו, ס'זאל זיין מובן בפשטות. מען דארף פרעגן, מען דארף זיך מוטשען, מען דארף פרעגן די שאלה. איך וויל אז מען זאל טראכטן פון די שאלה. וואנדער, מ'זאל זיך מתפלא זיין אויף אזא סארט זאך, וואס איז די פשט אז ס'איז דא מענטשן האבן אזא צורך, זיי האבן א זאך וואס הייסט תורה, מ'קען עס רופן מער באופן מורחב וואס הייסט מוסר, מאראל יא, א מענטש האט, איז מחיוב, מחיוב אדער דארף, ווי אזוי מ'וויל עס אראפלייגן, דארף טון עבודה, ווי קומט עס די זאך? פארוואס איז דא אזא זאך?

ס'איז נישט ריכטיג צו זאגן ער טוט רצון השם, ער האט נישט קיין, אויב ס'איז נישט שייך צו רעדן בחירה, אבער ער איז פערפעקט, ס'איז נישט דא די גאנצע קעטעגארי, די גאנצע מושג פון עבודה איז נישט חל, ס'איז נישט שייך אויף א א שטיין, ס'איז נישט שייך אויף א גלעזל קאווע, ס'איז נישט שייך אויף נאר אויף איין מאדנע נברא, עפעס א מאדנע באשעפעניש וואס הייסט אדם, ער, אגעין ס'איז דא אן א סוף רעליגיעס, און אן א סוף שיטות פון וואס איז מאראל, און אן א סוף דרכים, און אן א סוף ספיקות, גיי הלוואי זאל מען וויסן וויאזוי צו זיין א מענטש. אבער כולי עלמא מודי, איינע פון די, קען זיין די דעפענישן פון א מענטש, און אפשר איז דא מענטשן, כ'ווייס נישט, זיין א דזשאנגל, ממש א עיר פרא אדם יולד, דאס טאקע נישט האבן קיין תורה, איז טאקע קוים א קוים א מענטש. נישט קלאר אז בגדר אדם, אבער די יעדע איינער וואס איז בגדר אדם, בגדר ציוויליזירטע מענטש, יא לפחות, איז מסכים אז אדם איז אזא סארט זאך וואס ער פאדערט, עס פאדערט א תורה, עס פאדערט אין אנדערע ווערטער, וואס איז א אנדערע וועג פון דאס זאגן? א מענטש איז אזא סארט נברא וואס איז נישט געבוירן וואס ער איז. ער דארף זיך אליינס מאכן וואס ער איז. ער דארף ווערן וואס ער איז. נישט ער דארף ווערן מער. א מענטש דארף נישט ווערן קיין מלאך. און זושא דארף נישט ווערן אברהם אבינו. נישט דאס. עבודה. ווען מען זאגט עבודת השם. ס'איז דא עבודת השם, א מענטש איז מחויב בעבודת השם. וועלכע מדריגות זאלן עס זיין? ס'דא אין דעם אן א שיעור מדריגות. אבער. כולי עלמא מודי אז א מענטש איז מחויב בעבודה, א מענטש איז אזא סארט נברא, אזא סארט זאך וואס אויף אים איז חל די חיוב עבודה, און וואס דאס מיינט איז אז א מענטש ווערט נישט געבוירן מענטש, אין אנדערע ווערטער ער ווערט נישט געבוירן נשמה, ער ווערט נישט געבוירן וואס עס מיינט צו זיין א מענטש, וואס עס מיינט צו זיין א מענטש, די דעפענישן פון מענטש איז א זאך וואס מען ווערט, נישט א זאך וואס מען ווערט געבוירן. מען קען זאגן איינער וואס נישט אוודאי איז נישט אלע מענטשן זענען לפי ערך נישט אלע מענטשן זענען בגדר אדם אתם קרויים אדם דאס מיינט עס דאך נישט אלע מענטשן זענען בגדר אדם ווער ס'האט זיך משלים געווען און געווארן א מענטש קען מען אנדערע מענטש קען מען זאגן נא נישט קיין מענטש נישט קיין פשוטע זאך צו זיין א מענטש יעצט און אז עס שטייט איך זאג נישט דאס איז לויט די פיליסאפישע וועג איז קלאר אזוי די חסידישע ספרים ברענגען עס אויך זייער ארויס קלאר די כגון שפת אמת די בני יששכר זיי ביידע ביידע ברענגען די אין בני יששכר אין דרך פקודיך שפת אמת איך געדענק נישט איך זאל עס אריין שרייבען אין די קונטרס ווען עס וועט זיין זיי אלע ברענגען די שטיקל זוהר און זענען עס אזוי מפרש איך האב נישט מחדש געווען קיין דבר מדעתי איך האב עס נאר אביסל ארויס געברענגט. אז א מענטש איז אזא סארט זאך וואס צריך תיקון, א מענטש איז אזא באשעפעניש וואס צריך תיקון, און איך וויל נאר ארויספירן כאילו די בהמה שבו, די די פשוט פשטות פון דעם, ווייל דאס גיבט אסאך א קלארערע מובן פון וואס וואס מיינט עבודה, אונז זענען זייער צוגעוואוינט אז עבודה מיינט זיין אויס מענטש, זיין א מלאך, איך ווייס, ווערן א גאט, ווערן א ווער ווייסט וואס, כאילו זיך צו, מען זאגט לשבר את הטבע און אזוי ווייטער. אוודאי איז ריכטיג אז אדם נברא לשבר את הטבע, ס'מיינט א מענטש, די טבע וואס ער האט געבוירן געווען, די הוה אמינא פון זיין טבע, די ערלת הטבע, דאס דארף מען משבר זיין, דארף מגלה זיין זיין טבע האמיתי, דאס הייסט זיין נשמה, אוודאי דאס איז, און דאס דארף איך אנקומען א מינוט מסביר זיין, נישט, דאס איז נישט קיין יש מאין, די ווערן מענטש איז נישט יש מאין, ווייל דעמאלטס פארוואס, פארוואס נישטא קיין חיוב אויף א קאץ צו ווערן א מענטש, קען אויך ווערן א מענטש, ניין ער קען נישט ווערן א מענטש, דאס וואס א מענטש איז ביכולת צו ווערן א מענטש, דאס הייסט ער איז שוין א מענטש אין א געוויסע זין, נאר ער דארף עס ארויסברענגען, ער דארף. מען קען עס רופן מוציא מכח לפועל, אבער מען דארף ווערן א מענטש, און וויאזוי ווערט ער א מענטש? דורך דעם וואס ער צוברעכט די טבע וואס ער איז געבוירן מיט, ער איז זיך מתגבר אויף די הוה אמינא און ער קומט אן צו די מסקנא, ער טוט נישט אלס א מובן מאליו, ער טוט וואס די דעת איז מחייב, וואס די תורה איז מחייב, וואס די געטליכקייט איז מחייב, אבער דאס. איין גרויסע רווח וואס מ'האט פון די בליק איז אז עבודה איז נישט קיין ס'איז נישט עפעס איך ווייס שוין נישט די ווערטער עס צו רופן אבער רוב מענטשן האבן אזא בילד פון קאפ פון עבודה אז ס'מיינט עפעס זיך צוברעכן עפעס צו טון נישט נארמאל עפעס צו זיין עקסטרא ארדינערי עפעס צו ווערן ארויפקריכן אין הימל כ'ווייס כאילו כאילו מ'קוקט אן כאילו א נארמאלע מענטש איז נישט קיין עובד השם א עובד השם איז א ספעשל מענטש איז א עובד יא ס'דא אזא חברת עובדים און אין אידישקייט די עובדים, וואס זענען די חברה עובדים? א מענטש איז א עובד, דאס איז די גדר פון א מענטש איז א עובד. פארשטייט זיך ס'איז דא פארשידענע סארט שלימות וואס מ'קען איינקויפן, די געשעפט פון שלימות איז ברייט, מ'קען ווערן מושלם בנגלה, בנסתר, במידות, מ'דארף דאך אלעס, אבער לפי ערך און לפי ענין און נישט אלעס וואס מ'מיינט אז שלימות איז שלימות, אבער ס'איז נישט דוקא אזא סארט, נישט אז ס'דא א נארמאלע מענטש וואס ער כאילו וואטעווער, עס איז דא א עובד וואס איך ווייס עפעס ספעציעל ער וויל זיין א מלאך, צו זיין א מענטש דארף מען זיין א עובד. און דאס מיינט א עובד, א עובד איז נישט עפעס איינער וואס ברעכט זיך, ניין אזוי איך זאג פריער, א קרבן, עס מיינט נישט ברעכן, נישט די די ווארט איז נישט צו צו ברעכן, די ווארט איז צו ווערן, אזוי ווי אזוי ווי רבי עקיבא'ס משל פון די קאכן די די בונדלעך, א בונדל איז זייער א גוטע זאך, כדי עס זאל האבן א טעם בונדל דארף מען עס קאכן, דארף מען עס מתקן זיין מעבד זיין ביז ס'זאל האבן א טעם בונדל, א מענטש איז זייער א געשמאקע זאך, כדי צו ווערן א מענטש, זאל האבן א טעם מענטש, זאל האבן א חלות מענטש, דארף מען עס באארבעטן, אבער די באארבעטן, יא אזוי ווי ס'האט נישט די רשעות'דיגע פילינג, איך בין זייער, איך וויל זייער שטארק אלעמאל ארויסגיין, ארויסנעמען די, די גבורות, די איבעריגע גבורות וואס איז דא אין די אלע שמועסן פון עבודה. א קוק, א קוק איז נישט קיין, איז נישט קיין נעבעך, אלעמאל, אין אלע מקצועות איז דא נערוועזע מענטשן וואס זענען מוציא שם רע, אבער א קעכער איז א געשמאקע זאך, יא, ער איז עוסק אין תיקון, יעדע, יעדע, יעדע עבודה איז געשמאק אויב מ'טוט עפעס אויף מיט דעם, אויב די מענטש זעט פרי מע, פרי מעשי ידיו, ער זעט יגיע כפיך כי תאכל איז דאך געשמאק, א מענטש, ער קאכט, הייסט ער נעמט די. די רויע עסן, ער מאכט בונדלעך און די פלייש און ער קאכט זיי און ער לייגט צו זאלץ און פעפער און ס'ווערט א מאכל, ס'איז דאך א געשמאקע זאך, נישט יעדער איינער האט ליב צו קאכן אבער זיך פארשטעלן די מושג זיין א קעכער איז נישט זעט נישט אויס א עבודה, ס'איז פשוט א עבודת השם איז אזא סארט ציר, אזוי מ'זאגט לעבד, ס'איז דא אזא טייטש אין חסידישע ספרים, עבודה איז מלשון לעבד את העור, אויסארבעטן, מ'נעמט א שטיקל הויט און מ'ארבעט עס אויס, מ'מאכט פון דעם א שיינע שיך, א שיינע זאך. עורות לעבדן, דאס מיינט עבודת השם, אויסארבעטן מענטשליכקייט, אויסארבעטן זיין א מענטש, פארשטייט זיך נישט סתם צו זיין א מענטש, זיין א נשמה, מ'דארף אנקומען צו דעם, אבער קודם זאל מען פארשטיין די פשוט'ע מובן, עס איז נישט קיין עובד ער האקט האלץ, האקן האלץ איז אויך נישט קיין האקן האלץ, האקן האלץ האקט מען דאך האלץ כדי צו מאכן פון דעם עפעס א דבר של קיום, אויב מען האקט סתם איז דאך א חורבן, עס איז נישט קיין בנין עולם, נישט קיין עבודה, אפילו אין מלאכת שבת איז מען נישט מחויב, אויב איז מען מקלקל יא, עבודה אזוי ווי עס שטייט אין ס. ספר קבלה עבודה איז ל' ט' מלאכות ל' ט' סארט בירורים וואס מיינט ל' ט' מלאכות? נישט שווערע ארבעט אזוי ווי יעדער איינער פארשטייט מ'פרעגט אלעמאל אויף הלכות שבת הלכות שבת איז נישט די שווערע ארבעט וואס מיינט די בירורים דאס איז פראדאקטיוו ארבעט פארקערט אנפראדאקטיוו ארבעט ארבעט וואס פון דעם קומט נישט ארויס נאר אזעלכע עובדים וואס טוען נישט גארנישט זייער לעבן אזא סארט עבודה אבער די משל פון די סארט עבודה קען מען טון שבת אויכעט ווייל ס'איז מקלקל. מקלקל איז נישט די איז נישט עבודה, עבודה איז בונה, עבודה איז אויב ס'איז מקלקל איז מקלקל על מנת לתקן, עס איז אויסצוארבעטן די מענטש פון די חומר גלם פון די מענטש איר נולד בחינת חומר אדם צו מאכן פון דעם א מענטש, דאס איז טייטש עבודת השם פאר דעם, דאס איז די נאטירליכע גדר, נישט קיין שלמה מ'דארף נישט, כ'האב געזאגט אסאך מאל, מ'דארף נישט קיין תורה צו וויסן אז מ'דארף האבן תורה, כ'האב געזאגט אין א אנדערע נוסח אין א אנדערע פלאץ. מענטשן האבן זיך געדינגען אויף יענע שיעור, איך וועל עס איבערזאגן אויף די נוסח. דאס אז א מענטש דארף האבן א תורה, דאס איז א טבעיות'דיגע זאך, דאס איז נאטירליך. אויב ס'איז דא איינער וואס דינגט זיך, האט עפעס א אנדערע תורה. איך ווייס נישט קיינער וואס זאגט אז מען דארף נישט. יעדער איינער איז מודה אז א מענטש איז אזא סארט נברא וואס ער דארף חינוך. ס'דארף פונקטליך וואס די חינוך זאל זיין און וויאזוי, שוין אויף דעם דאס איז שוין אויף דעם דינגט זיך די גאנצע וועלט, אבער אזא סארט א מענטש, קיינער האלט נישט אז א מענטש, ס'איז דא וואס האלט אבער ס'נישט נארמאל, קיינער האלט נישט אז א מענטש איז נישט קיין זאך וואס דארף סקול, וואס מיינט דאס, אין אנדערע ווערטער, אז נישט קיין חילוק צו די סקול דארף מען לערנען מלאכה, צו די סקול דארף מען לערנען חכמה, עפעס דארף ער זיך לערנען כדי צו זיין א מענטש. יומען קולטשער, יומען ציוויליזעישאן, איז געבויט געווארן אויף די יסוד, אויף די נאטור, דאס איז נאטירליך, דאס איז נישט, נישט עפעס א פרומער וואס איז געקומען פון הר סיני מיט א פייער און ער האט געשריגען אז מען דארף זיין, מען דארף זיין א מענטש, דאס איז דאס איז די נאטירליך, דאס איז די מוס מושג מענטש, די נאטירליכע מושג מענטש איז, אז דבר הצריך תיקון, דבר הצריך חינוך, דבר הצריך תורה, אין אנדערע ווערטער תורה איז דאך נאר אן אנדערע וועג פון זאגן, די תורה פארשטייט זיך, דאס וואס אונז זאגן אז אונז האבן א תורה, אז דאס גיבט א געוויסע וועג, ווי אזוי צו מתקן זיין און מען האפט און מען גלייבט אז ס'איז א בעסערע וועג ווי אנדערע וועגן און אזוי ווייטער אויב מען טוט עס ריכטיג פארשטייט זיך נישט קיין פשוטע זאך אבער דאס איז די מעלה פון די תורה אבער די פאקט א תורה דאס אז א מענטש דארף א תורה מען רעדט פון שבע מצוות בני נח דאס אז א מענטש דארף א תורה דאס איז די בילט אין צו די מושג מענטש דאס איז נישט קיין דאס איז א נאטירליכסטע די נאטירליכסטע זאך פון די מושג מענטש איז אז ער האט א תורה האט א חינוך האט א ער דארף ווערן א מענטש אקעי. עד כאן פארשטייען אונז וואס ס'מיינט אדם מן הבהמה, א מענטש דארף זיין א מענטש, ער קען נישט זיין, ס'איז נישט גענוג אנדערע ווערטער, אויב מ'וועט עס זאגן אויף די אויף די ציר וואס אונז האלטן דא, ס'איז נישט גענוג צו זיין א אדם פון מיום שנולד, שבעת ימים תחת אמו, ביום השמיני, וואס מיינט ביום השמיני ימול בשר ערלתו? דאס די ערשטע זאך מען טוט פאר אים, אבער ער איז נאך א בעיבי מען טוט פאר אים, אבער ס'איז אזוי ווי חינוך, אלע חינוך זיך טוט מען זיך פאר דיך, ביז א מענטש איז עומד על דעתו און ער קען אליינס, מען דארף אים זיין דרייסיג יאר אלט, צו איך ווייס פופציג יאר אלט, כ'ווייס נישט ווי אלט, און דעמאלטס, דאס הייסט זאגט די זוהר, בר נש, ווען א מענטש ווערט געבוירן באקומט ער נישט, מען רופט עס ריחא דלעילא, אבער א געוויסע לעוועל פון נשמה, מען דארף מעיין זיין אויף וועלכע נשמה פונקטליך, האט נישט קיין נשמה. באקומט זיין נשמה ווען? ווען ער ווערט די ערשטע ערשטע שטיקל נשמה קומט אריין ביים ברית. שפעטער איז זאגט די זוהר לערנט ער שוין ווערט ער גייט ער שוין אין חדר באקומט ער נאך אביסל נשמה. אתוסף יתיר ווען ער נאך איז זוכה לתורה. לחופה למעשים טובים, די זוהר זאגט ווען איז די תכלית השלימות, דאס איז די לשון פון די זוהר, זייער שיין ווי אזוי ער לייגט אראפ זיינע מדריגות, ס'דא די ברית מילה, ס'דא לעסוק בתורה, ס'דא לעסוק במצוות, דאס הייסט לכאורה מיינט עס חתונה האבן און ער גייט זאגן אז מ'נישט חתונה האבן, צו איך ווייס, נאכדעם ווען ער האט חתונה און האט קינדער און ער לערנט אויס פאר די קינדער, דעמאלטס איז ער א מענטש, דאס הייסט דעמאלטס איז ער טאקע א אדם השלם אזוי ווי איך האב געזאגט, דאס הייסט. קודם טוט מען פאר דיך, מען איז דיך מרגל, מען איז חנוך לנער על פי דרכו, מען איז אים מחנך, אין אנדערע ווערטער מען ברענגט אים אריין די מענטשליכקייט, מען ברענגט אים אריין די נשמה, און צוביסלעך און אזוי ביז, וואס מיינט א גדול, וואס מיינט די שלימות פון א אדם, ער האט א, עס זענען שוין זיינע אייגענע קינדער, און ער לערנט זיי אויס די תורה, דרכי המלך הקדוש, דעמאלטס איז ער א אדם השלם. איז עד כאן די וויכטיגע חילוק פון א מענטש און א בהמה און די זאך וואס מיינט צו זיין א מענטש. און איך דארף דא באווארענען אדער אנרירן א זייער א וויכטיגע שאלה א וויכטיגע קשיא און איך וויל עס זאל זיין זייער קלאר סאו מ'וועט פרובירן וויפיל מען קען הגם אז ס'גייט שטארק קרוד. מיך פרעגן, מ'דארף ווער ס'געדענקט די מחלוקת וואס ס'איז דא אין פילאזאפיע און אידישע פילאזאפיע אויך וועגן דעם וועט פארשטיין דאס הייסט די זאגסט איך זאג דא און איך זאג די זוהר זאגט נישט נאר איך זאג אז א נשמה באקומט א מענטש ווען ער גייט אין חדר ווען ער גייט ביי א ברית מילה די ערשטע קודם ביי א ברית מילה שפעטער ווען ער שפעטער ווען ער וואקסט אויף דאס הייסט ס'דא אסאך מדריגות פון נשמה ס'דא פשוט יא מענטשן מוטשען זיך דא די זוהר זאגט עס איז דאך נישט סתם נשמה יעדע איינער ביז יעצט האט מען געמיינט נארמאלע מענטש מאכט אויף זוהר האט ער אזא סארט שאלה איך האב געוויסט א מענטש איז א גוף און א נשמה, אקעי, זייער גוט. אין די זוהר זאגט עס דא נפש, רוח, נשמה, איך ווייס אפשר חיה יחידה, אזוי איז דער אריז"ל ס'דא פינף מדריגות נשמה, וואס מיינט דאס מדריגות נשמה? א גוף מיט א נשמה, פארשטיי איך, וואס וואס וואס וואס וואס איז דאס צעטיילן די נשמה אויף אזויפיל פארטס, וואס איז די פוינט אוו דיס? אקעי. א גוטע שאלה. מ'דארף מרחיב זיין, מעיין זיין מער. אבער דער עיקר וואס מ'פארשטייט א נשמה מיינט צו זאגן זיין א מענטש. זיין א מענטש מסוג אדם, מסוג אדם וואס מ'דארף דאס ווערן. זיך פשוט בתכלית הפשטות, דאס איז נישט קיין זאך וואס איז נישט קיין וואן אר עווריטינג אר נאטינג זאך, יא. צו זיין א מענטש האט פארשטייט זיך אסאך מדריגות, מ'קען זיין א מענטש א גוטע בחור, מ'קען זיין א גוטע אינגערמאן, מ'קען זיין א זיידע, מ'קען זיין א חצי מענטש, ס'דא אן אסאך מדריגות אין זיין אין די אויב מ'רעדט פון לעוועלס פון עבודה, און כ'וויל עס מדגיש זיין כ'מיין נישט נאר לעוועלס פון עבודה, נישט עבודה וואס שטייט אויף די מענטש, עבודה וואס מאכט די מענטש פאר א מענטש. א מענטש האט אסאך לעוועלס, א יונגל, א טאטע, און א טאטע אליינס, דא איז זה שקנה חכמה, ס'דא איינער וואס קען גמרא, ס'דא איינער וואס קען חומש, ס'דא איינער וואס קען און פארשטייט ברסלב, ס'דאך אן א סוף מדריגות. און ממילא איז פשוט אז אויב מ'רעדט פון א נשמה אלס די זאך וואס א מענטש ווערט, נישט די זאך וואס א מענטש ווערט געבוירן במתנה, איז פשוט אז ס'דא אסאך מדריגות אין נשמה, פונקטליך וואס די נעמען, קען מען, דארף מען מדייק זיין, קען מען יעדע איינער פארשטיין פונקטליך וואס הייסט מדריגת נפש, וואס הייסט מדריגת רוח, און אזוי ווייטער, פונקטליך. פונקטליך וויאזוי אריינצוגיין אין די אלע מדריגות דאס איז שוין זיין א גאנצע לימוד פאר זיך אויב ס'איז וויכטיג צו וויסן וואס די נעמען פון יעדע מדריגה און אזוי ווייטער אבער ס'איז פשוט אזוי ווי אונז זאגן באקומען א ברית דאס איז כ'ווייס לאמיר זאגן נפש שבנפש כ'ווייס מ'קען קוקן אריזל זאגט זאכן אז וועגן דעם צו ווערן גיין אין חדר שוין אביסל רוח שבנפש ווערן בר מצוה האט ער שוין אפשר אינגאנצן מדריגת רוח. ער זאגט אז ער באקומט שוין א ער באקומט שוין א יצר טוב א יצר הרע אזוי ווייטער צעל איך ווייס צו זיין א שטיקל בר דעת שוין צוואנציג האט ער שוין מדריגת נשמה דאס איז דברים פשוטים דברים פשוטים אויב מען פארשטייט אז א נשמה צו זיין א מענטש איז א זאך וואס איז די סדר פון א מענטש איז ער איז דאך א הולך יא דאס איז דאך די גאנצע ווארט פון זיין א מענטש א זאך וואס איז צריך השלמה און ער ווערט נשלם בהולך וילך אויף די גאנצע משנה בן חמש למקרא די אריזל די אריזל לייגט אראפ די גאנצע אלע מדריגות פון די נשמה און אויך אין עולמות עליונים לויט די משנה פון בן חמש למקרא, ס'איז פשוט אין די משנה שטייט כ'געדענק כ'ווייס צוואנציג צען אפשר אנדערע לעוועלס און דאס זענען אלץ מדריגות פון נשמה, מדריגות פון זיין א מענטש, איז דאס איז פשוט. יעצט דארף מען אבער באווארענען אין די גרויסע קשיא וואס יעדער איינער גייט פרעגן און אויב ס'איז א סתירה און אויב ס'איז נישט קיין סתירה מען דארף דאס זייער שטארק מעיין זיין. געווענליך, כ'וועל מדגיש זיין ווי קלאר איך קען, ווען מען רעדט, איז דא, מ'קען קוקן תניא, מ'קען קוקן אנדער פלאץ, מ'רעדט פון דעם וואס א מענטש האט א נשמה, אדער א איד האט א נשמה, א מענטש האט א נשמה, וואטעווער פונקטליך לעוועל מען רעדט, רעדט מען פון דעם אלס א בבחינת בהמה אנפארטשענעטלי. ס'קען צו אסאך אסאך, אפילו חסידישע ספרים מען קען דארף עס פרעגן אפילו די זוהר און אנדערע פלעצער רעדט א איד אין די שטיקל אליינס וואו ס'האט אנגעהויבן מיר האבן נישט געלערנט יענע שטיקל אביסל פריער, אידן זענען הייליג אידן זענען קדושים אידן זענען נחתם באות ברית קודש ס'איז דאך אלץ מדריגות לכאורה פארשטייען און דאס איז א קלאפ אויפן רוקן אה דו ביסט דו ביסט א איד פריי דיך האסט א נשמה פריי דיך ביסט א נשמה. און דא קום איך און איך זאג אז נשמה איז נישט קיין זאך זיך צו פרייען, נשמה מיינט ארבעט, וואס זאל איך מתקן, בוא מאך מאך די קוגל וואס הייסט מענטש. דאס איז איין איין לעוועל פון קשיא. און טיפער האט איינער געפרעגט נאך אסאך טיפער און אסאך בעסער ריכטיגער געפרעגט, אז זאגן אז דאס וואס איך זאג דאס איז שיטת, אדער לפחות ס'קען שטימען און ס'קען טאקע שטימען ווייל אויף די לעוועל קען עס שטימען, דאס איז א שיטה וואס זאגט אז א נשמה איז נישט קיין דבר נצחי. יעדער איינער ווייסט ווער ס'לערנט חזל און די נוסח פון חזל איז אסאך מאל אזוי, די נשמה איז געווען פאר ס'איז געווען דער גוף. די נשמות פון די צדיקים זענען באשאפען געווארן פון ששת ימי בראשית עם המלך במלאכתו ישבו שם. נשמות פון נשמת ישראל עלו במחשבה, זאגט א נשמה באקומט א מענטש, מען געט מ'קען רעדן ווען ס'גייט אריין אקעי, אבער נשמה אוודאי ס'דא טאקע א מחלוקת אין דעם, נישט סתם די רמבם און אנדערע האבן נישט געהאלטן האבן געגאנגען נאר די ערשטע זאך וואס איך האב יעצט מסביר געווען אז א נשמה מיינט אן אדם השלם, אפשר דאס ווערט נצחי אבער ס'איז זיכער נישט אלעמאל געווען אבער על כל פנים נארמאל, די נארמאלע און די זוהר איז זיכער לכאורה גייט מיט די וועג, עס איז שווער צו גלייבן אז ער גייט נישט מיט די וועג.

גאר א הייליגע זאך, גאר א געוואלדיגע זאך, וואס דאס, ווי אזוי איז שייך צו זאגן אז ס'דארף עבודה, מען פרעגט אסאך מאל די קש, אסאך מאל זאגט מען, נשמה יורדת לגוף, יא, נשמה קומט, פארוואס גייט ער אריין אין גוף, מתקן זיין די גוף, כ'ווייס, עפעס אזוי, אבער די נשמה אליינס, אינה צריכה תיקון, אזוי לערנען אונז געווענליך, דא זאג איך פונקט פארקערט, די נשמה, דאס מיינט, דאס איז די פארט פון דעם וואס דער אדם צריך תיקון אז דו דארפסט תיקון נשמה. און אזוי ווי איך זאג די גרויסע נפקא מינה אונז זענען דאס מדגיש בדרך עבודה די נפקא מינה קומט אויס אין די שמועס צו מען זאגט די האסט א נשמה וויסט ווייסט אז די האסט א נשמה נאר מען אדער איך זאג ווייסט אז די דארפסט באקומען א נשמה דאס זענען צוויי טאטעלי אנדערע וועגן פון טראכטן וועגן די נשמה און זענען ממש צוויי א מחלוקת אמת'דיגע מחלוקת יסודות וועגן וואס מיינט א נשמה צו נשמות זענען אלע באשאפן געווען צו די נשמה האט עקזיסט פאר די גוף האט עקזיסט און ס'גייט אריין אין די גוף סאם האו, נאכדעם גייט עס ארויס, און ס'קען לעבן תחיית המתים, ס'קען צוריק קומען אזוי ווייטער, לכאורה דאס איז די נארמאלע אידישע טראדישענעל וועג פון פארשטיין, אדער וואס וואס איך האב יעצט מסביר געווען איז אפילו שווער צו פארשטיין, אויב אזוי וואס מיינט עס שטייט דא אז ס'גייט ס'לעבט נאך וואס לעבט, מען קען עס פארענטפערן, אבער עס איז זיכער נישט בפשטות צו זאגן אז ס'האט עקזיסטירט פאר די גוף האט עקזיסטירט, פאר די השלמה איז געווארן איז ווי איז געווען די נשמה, וואס איז די פשט? אוי רבונו של עולם איך גיי נישט קענען האבן קיין צייט צו מסביר זיין ריכטיג יעצט דאס. אז איך וועל נאר זאגן בדרך בדרך עבודה בדרך הלכה למעשה וואס אונז טראכטן דא. אבער די סוד פון דעם איז לכאורה. מען דארף פארשטיין די תירוץ אזוי. לא על פי זוהר אזוי האב איך פארשטאנען פון איינער איז מסביר אזוי. מער ווייניגער איך וועל זאגן וואס וואס ס'קומט דא אויס.

על כל פנים, דאס זענען זייער, דאס זענען זייער גוטע שאלות, א גוטע שאלה איז זיכער א גוטע שאלה. מ'קען זאגן די תירוץ באופן הכי פשוט, בא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם, ס'הייסט דא האט מען אראפגעלייגט צוויי, דא לכאורה צוויי תפיסות פון די נשמה, איינס זאגט אז נשמה מיינט א אדם השלם צו זיין א מענטש, א מענטש וואס איז געווארן מענטש און נישט געבוירן מענטש, דאס איז דער טייטש נשמה. צווייטע זאגט אז נשמה דאס איז עפעס א עפעס א נברא, עפעס א זאך וואס איז א געוואלדיגע זאך אזוי ווי א מלאך, א סארט רוחניות'דיגע באשעפעניש וואס איז מחיה די מענטש, עס קומט אריין אין די גוף אבער עס גייט אויך ארויס, האט א קיום נפרד, א גאנצע סעפערעט אייגענארטיגע מציאות וואס האט נישט מיט דעם, פארוואס עס איז דא בכלל ביי די גוף, דארף מען פרעגן זיך מוטשענען אבער עס איז א עקסטערע זאך, ס'קען זיך מתגלגל ווערן, ס'איז א דבר בפני עצמו, עס איז נישט קיין, עס איז נישט נאר די שלימות פון די גוף, אין אנדערע ווערטער דארף מען רעדן אויף דעם באופן פון מתנה, יא מען באקומט א נשמה נישט מען ווערט א נשמה, איז דא א סתירה, דאס הייסט סיי א סתירה. לאגישע פילאסאפישע סתירה, אדער א נשמה איז א זאך וואס ווערט, אדער א נשמה איז א זאך וואס איז געווען שוין, ס'איז שוין געווען, און פון דעם קומט ארויס א חילוק אין עבודה, צו איך רעד פון נשמה בתור די תביעה פון עבודה, אדער איך רעד פון נשמה אויף דעם דארף מען זיך פרייען, ברוך השם, שלא עשני גוי, איך האב א נשמה, אזוי ווי שטייט אין אסאך חסידישע ספרים. יעצט קען מען פארענטפערן די סתירה פון די צוויי זאכן, די זוהר זייער קלאר גייט מיט די ביידע שיטות בנשימה אחת כמעט, קען מען פארענטפערן די סתירה פון די צוויי זאכן, יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. און די כתוב השלישי און מסביר זיין וואס די תירוץ איז. ס'איז דא א דריטע יסוד וואס ס'איז ידוע אין חסידישע ספרים, דארף עס אוודאי זייער גוט מסביר זיין וואס ס'מיינט. אז א נשמה איז נישט סתם א נברא, נישט סתם עפעס א באשעפעניש, נישט סתם עפעס א זאך, נאר נשמה איז וואס? אזוי ווי ס'שטייט בדרך מליצה, לשון הפסוק, חלק אלוה ממעל. יא. נשמה איז די דאס די טייטש. א שטיקל חיות אלוקית, א שטיקל געטליכקייט, א שטיקל השפעה פון געטליכקייט, איך וויל נישט אריין גיין פונקטליך וויאזוי דאס צו מיישב זיין, וואס דאס ליגט אין די מענטש, ליגט אין די וואס איז זוכה צו האבן א נשמה. און דאס איז לכאורה א גאנצע דריטע שיטה, א גאנצע דריטע שיטה, און אויך א גאנצע דריטע וועג פון טראכטן וועגן דעם יא, קען זאגן דו האסט א נשמה, נשמה איז אזוי געוואלדיג, ס'איז אזוי ווי א מלאך, בעסער ווי א מלאך, וואטעווער, קען זאגן נשמה איז וואס דו ביסט געווארן, ביסט געווארן א מענטש, נשמה, קען זאגן נשמה איז בכלל נישט דיך. נשמה מיינט בכלל נישט, מען מיינט בכלל נישט דיר, די ערשטע צוויי שיטות מיינט מען דיר, אט ליסט אין א געוויסע זין לויט די צווייטע שיטה מיינט מען דיר, זאגט די דריטע נקודה, זאג, עס מיינט בכלל נישט דיר, נשמה מיינט בכלל נישט דיר, נשמה מיינט גאט. ווי אזוי קען עס מיינען דיר און גאט, אקעי, גוטע שאלה. אבער עס מיינט בכלל נישט דיר. וואס איז דער פשוט'סטע מובן פון דעם? פשוט'סטע מובן פון דעם איז, אז די ידיעה, די אחיזה, די דביקות, וואס א מענטש האט מיט גאט, טאר נישט, נישט ריכטיג, כ'רעד בדרך עבודה, די פשוט'סטע צו רעדן, איז נישט מיוחס צו די מענטש. דווייקעס איז נישט קיין זאך וואס א מענטש קען קויפן, ס'איז נישט דא קיין שום סופערמארקעט ווי מ'פארקויפט דווייקעס ביי שם, אדער אפילו אמונה בהשם, מ'פארקויפט דאס נישט. ווי געפינט זיך דווייקעס בהשם? ס'געפינט זיך נאר אין איין פלאץ, ביי גאט אליינס. צו זאגן אני מאמין בהשם, אני דבוק בהשם, דאס איז שקר. אויב עס איז אני איז עס נישט דבוק בהשם. עס איז נישט קיין זאך וואס מען קען קויפן. אפילו אני יודע את השם, אזוי ווי מען זאגט אילו ידעתיו הייתיו. וויאזוי ווייסטו? דו ווייסט? דו ווייסט נישט. ווער ווייסט? גאט ווייסט, ער ווייסט זיך אליינס. הוא היודע והוא המדע והוא הידוע. ער ווייסט זיך אליינס. איי עס וועט איינער פרעגן א מענטש ווייסט דאך יא, קען איך, קען דען זאגן אז אני מאמין איז שקר ווארום אידן זאגן אני מאמין זאגן אני יודע נישט נאר אני מאמין אני יודע כי גדול השם און וואס איז די תירוץ בדרך עבודה דארף מען זאגן די תירוץ אין די וועג גאט ווייסט זיך דורך דיך. ווען דו זאגסט איך ווייס גאט, מיינסטו זאגן גאט ווייסט, גאט ווייסט מיך, אדער מיין ידיעה פון גאט איז פארט פון גאט מער ווי עס איז א פארט פון מיך? פארשטייט זיך דאס איז נישט מדויק די לשון, וואס הייסט א פארט פון גאט? אקעי, כ'לאז איך גיי נישט אריין יעצט אין די טעאלאגיע וויאזוי דאס מיישב צו זיין. און ממילא נשמה, פארשטייט זיך שלימות פון א מענטש איז אסאך מדריגות, קען זיין שלימות בגשמיות, שלימות הגוף, שלימות הנפש אפילו, און אזוי ווייטער. אבער ריכטיג שלימות האנושית איז נאר שלימות אלוקית. מען דארף דאס אליינס מסביר זיין, כ'האב נישט יעצט, נישט יעצט די די קאפ דאס מסביר צו זיין. נאך אלע לעוועלס, נאכדעם וואס מען פארשטייט שוין נאמבערס, מען פארשטייט שוין קבלה, דארף מען פארשטיין געטליכקייט, דארף מען זיין געטליך. ווער איז געטליך? די מענטש א מענטש קען נישט זיין געטליך, א מענטש איז א מענטש. געטליך איז גאט אליינס, קדושים תהיו כי קדוש אני, איי ווילסטו זיין קדוש? קענסט זיך זיך משתתף זיין בקדושת השם. דאס זענען מושגים וואס מען דארף מפרש זיין, און ס'איז נישט פשוט וויאזוי איך זאג עס יעצט, אבער דו ווערסט משתתף בקדושת השם. שמינו קראת בשמך. סאו אויב אזוי, דאס איז, אויב איינער ווייסט וואס דאס מיינט ווייסט ער אז נשמה איז אזא זאך, אויב אזוי איז דאך פשוט, קען מען פארענטפערן די צוויי זאכן בתכלית הפשטות, און דאס וועט אויך זיין די עומק ווען מ'זאגט בני אדם ועושים עצמם בהמה. און אוודאי, מען טאר נישט מכחיש זיין דאס מציאות, דאס איז מיין עיקר יסוד, אויב מען ווייסט נישט, אויב ס'איז, מען מוטשעט זיך מיט עפעס וואס איז א טיפע זאך, וואס איז קלאר ביי א מענטש, דאס דארף זיין די מערסטע קלאר. אוודאי, ס'איז נישט אמת אז א בעיבי האט א נשמה. נישט אין די סענס פון א נשמה וואס צו ס'מיינט א חלק אלוקי ממעל, צו ס'מיינט שלימות, צו ס'מיינט געטליכקייט אליינס, נישטא אזא זאך. א בעיבי איז א בעיבי. שוין, א קליינע מדריגה האט געהאט א ברית מילה, הייבט מען נישט אן צו רעדן, די גמרא האט דאך א חקירה פון ווען קינדער זיי קומען לעולם הבא, אין אנדערע ווערטער פון ווען זיי באקומען א נשמה, איז דא א שאלה צו ווען ער הייבט אן צו לערנען, צו אביסל פריער, מ'קען זאגן לאמיר זאגן ביי די ברית מילה, שוין, לאמיר זאגן נאך פריער. דאס איז פשוט, א, וואס מ'זאל גלייבן אז ס'איז דא א נשמה באופן טעארעטיש, אקעי, ס'נישט נוגע, כ'בין נישט אינטערעסאנט יעצט. נשמה וויפיל מען קען פילן וויפיל מען קען רעדן פון דעם איז נאר זאכן וואס אונז קענען זען וואס אונז קענען פארשטיין וואס אונז קענען זיין מיט דעם. איז דאס איז מצד האחד דאס איז פשוט און מצד שני טאר מען נישט זאגן קען מען נישט מייחס זיין די נשמה צו זיך דאס איז דאס איז די ערשטע זאך דאס איז בחינת אדם דאס איז דארף זיין זיבן טעג דארף זיין אכט טעג און נאר די אכטע טאג דאס הייסט מען קען אפילו זאגן זיבן איז מרמז אויף די גאנצע ענין פון ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות דאס איז סדר העבודה, דאס איז נישט סתם א סדר פון באקומען, דאס איז דאך די טייטש פון שתעבור עליו שבת אחת, בעצם מיינט עס א גאנצע וואך, א ששת ימים און א שבת, רייט? ווייל אויב א קינד ווערט געבוירן ערב פרייטאג מאכט מען נישט די ברית גלייך זונטאג ווייל עס איז שוין געווען שבת, קענסט זאגן לא פלוג, איך מיין די עומק איז נישט אז עס איז לא פלוג, עומק אז עס דארף זיין זעקס טעג אויך, דארף זיין ששת ימים תעבוד, אקעי, עס איז נישט ממש אויפן סדר, אויף דעם קען מען שוין מאכן א תירוץ, אבער דארף זיין זעקס טעג ארבעט און דאס איז די ענין פון א אדם, א אדם איז אזא סארט נברא וואס איז ששת ימים תעבוד וביום השביעי תשבות, און דאס איז דאך די עומק פון תשבות און שמיני וואס דאס הייסט שוין נאך שבת, שוין זיכער שוין געווען א גאנצע שבת, דאס איז דאך טייטש שמיני, עס איז שוין געווען א גאנצע שבת, א גאנצע גאנצע זיבן טעג. און יעצט וואס דו ביסט אנגעקומען, ווען א מענטש קומט אן צו זיין א אדם דעמאלטס זאגט ער ער איז עושה עצמו כבהמה. ס'הייסט עושה עצמו כבהמה ווייל ער זאגט אז די שלימות וואס איך האב, מיט שלימות רעדט מען דאך שלימות אלוקית, אז ער איז, מיט אנדערע ווערטער ער איז אנגעקומען צו עפעס א אחיזה אין געטליכקייט, נישט סתם ער איז געווארן א גרויסער מענטש, ער איז געווארן א געטליכער מענטש, געטליכע זאכן זענען באלאנגען אלע צו גאט. בכל מקום שהי' בי גזא דרחמנא הי', אויף וואו געטליכקייט געפינט זיך איז עס ביי גאט אין טאש. ס'איז נישטא געטליכקייט בנפרד פון גאט, דאס איז איין זאך וואס קען נישט זיין בנפרד פון גאט, יא אלע זאכן קענען זיין בנפרד פון גאט, גרויסקייט, געלט, כבוד, אלעס קען זיין בנפרד פון גאט, לפחות באופן חיצוני, עס קען אויך זיין. געטליכקייט איז זיכער א זאך וואס קען נישט זיין בנפרד פון גאט, דאס מיינט שכינה, דאס איז די מידה פון שכינה וואס מיר האבן אמאל גערעדט, באריכות, ס'דא אסאך מידות אין די וועלט, ס'דא חסד, ס'דא גבורה, ס'דא תפארת, ס'דא אסאך מידות, אלע מידות קענען זיין נפרד פון גאט. ס'דארף נישט, ס'דארף נישט זיין, ס'וואלט געווען בעסער אז די חסד, אלע חסד קומט אן צו גאט און אזוי ווייטער, אבער ס'קען זיין, ס'קען זיין אהבה וואס נישט אהבת השם. איין זאך וואס קען נישט זיין איז אמונה, יא, געטליכקייט אליינס קען נישט זיין נישט לשמה, ס'איז כמעט א סתירה בהגדרה, דאס איז די מידה פון שכינה, פאר דעם, שכינה איז לית לה מגרמה כלום, ס'איז נישט, ס'איז נישט גארנישט, וואס איז עס? גארנישט, ס'איז גאט אליינס, אבער דאס איז די איינציגסטע זאך וואס ווייזט גאט אליינס, פאר דעם, אן שכינה גייט גארנישט, דאס האב איך גערעדט א לאנגע צייט צוריק אבער דאס איז א טייערע יסוד, טייערע הבנה, און די הבנה איז, אז אויב נשמה מיינט שכינה, מען זאגט, וואס מיינט, דארף מען שבעת ימים זען די שכינה, לראות פני מטרוניתא, די לשון פון חזל, אזוי ברענגט עס דא, אדער איז געבויט אויף דעם. און די אכטע טאג כאילו די שכינה איז מחתים מיט איר חותם, דאס איז די טייטש פון אז ס'איז צאצאיו חתם באות ברית קודש. איז דאך די טייטש אז די לעצטע מדריגה פון שלימות איז די מדריגה וואס איז שוין, דארט איז שוין נישטא קיין חילוק פון אדם און בהמה כולי, ס'איז טאקע א אדם, איז טאקע נישט סתם ער זאגט איך האב א נשמה און ער ווייסט וואס ער רעדט, אזוי ווי ער זאגט יענער זאגט און איך ווייס און דארף וויסן, אבער די וויסן איז דאך נישט שייך צו אים, די וויסן איז גאט וואס ווייסט? ס'איז א געטליכע נקודה, און א געטליכע נקודה איז אלעמאל געטליך, אלעמאל בלייבט ביי גאט, אלעמאל בלייבט געטליך, ס'איז נישט דא קיין וועג ארויסצונעמען א שטיקל געטליכקייט פון גאט, דאס איז איין זאך וואס מ'קען נישט טון, וויפיל מ'קען מפריד זיין דאס קען מען נישט מפריד זיין. שוין, איז עד כאן האט מען פארשטאנען די שבעת ימים, שמונת ימים, אדם ובהמה, און פארשטייט מען אז דאס איז אוודאי הקדמה הכי הכרחית צו מקראי קודש, וויאזוי וויאזוי קען מען מאכן מקראי קודש דאס איז די אמת'דיגע עומק פון אלעס וואס אונז לערנען, אלעס איז דאך מדריגות נשמה, מדריגות פון געטליכקייט, און אויף יעדע מדריגה דארף מען פארשטיין די דריי נקודות, די דריי זאכן, יום טוב שבת מיינט מען דארף ווערן א יום טוב, נישט קיין יום טוב איז נישט קיין, פאלט נישט פון הימל, ס'איז א שאני, ס'איז, ס'איז גאט, אויב ס'איז גאט איז, קען עס נישט אראפ פאלן פון הימל, בלייבט עס אלעמאל אין הימל, אלא מאי. די תירוץ איז וואס אונז זאגן יעצט, ס'דא שבעת ימים, ס'דא ביום השמיני, ס'דא אדם, ס'דא בהמה, און די אלע זאכן ארבעטן, אזוי פארשטייט מען די אלע זאכן צוזאמען.